אזוי ווי אונז האבן געלערנט ביי לגבי סיחון זייער ענליכע מעשה כמעט אין די זעלבע צורה אין די זעלבע פארעם פארציילט משה איז געווען מיט אויג עס קען זיי גייען אוועק אדורך ארץ סיחון און וויל קומען אן צו בשן, בשן איז אביסל העכער, קומט ארויס אויג מאכט א מלחמה ווי איז די מלחמה אין אדרעי און ווייטער די אייבערשטער זאגט פאר משה זאלסט נישט מורא האבן אל תירא אותו דאס איז זייער א וויכטיגע פארט פון די גאנצע דרשה פון משה רבינו די אל תירא אותו שפעטער למשל האבן מיר בפירוש א הלכה פרשת שופטים כי תצא למלחמה לא תירא מהם דאס איז בעצם דארט שטייט עס בדרך מצוה דא איז עס בדרך סיפור און די דרשת מוסר מען זאל נישט מורא האבן די אייבערשטער זאגט פאר משה האב נישט מורא פון אויג כי בידך נתתי אותו און אזוי ווי און ער נוצט שוין סיחון דאס הייסט די אייבערשטער ווייסט שוין אזוי ווי מען האט שוין געזען אז האסט שוין כובש געווען סיחון זעסטו אז עס קען זאלסט נישט מורא האבן זאלסט האבן א שטארקע מאראל און דאס פון דעם וועט משה לערנען אז ממילא די זעלבע זאך קערן זיך בארץ ישראל וכך הוה אזוי נעמט ויתן ה' אלקינו בידינו און זיי נעמען אלע שטעט און ווייטער און משה רבינו רעכנט אויס ווי שטארק ס'איז געווען כל אלה ערים גבוהה זאלסט נישט מיינען אז ס'איז געווען עפעס א קלייניקייט ס'איז געווען גרויסע פעסטע שטעט און מען האט אלס גענומען און ער גיבט נאכאמאל די מאפע פון נחל ארנון עד הר חרמון און ווייטער רעדט ער עפעס נעמען ווי זיי רופן עס די צידונים זעט אויס דאס האט צוטון מיט ווייטער וויסן ווער האט געוואוינט ווי קודם מסתמא זענען געווען דארט אמאל צידונים אדער שפעטער און אזוי ווייטער און ער איז אויך פון די רפאים אזוי ווי משה רבינו זאגט דא ס'הייסט די רפאים וואס האבן געלערנט פריער אז עמון און מואב האבן כובש געווען פון זיי, בעצם יעצט זענען אונז ממשיך אביסל די כיבוש, ווייל אוג אליינס איז געווען פון די רפאים, וואטעווער דעט איז, עפעס עפעס ריזן אזוי זעט אויס דא, האט עפעס תשע אמות באמת איש, מ'דארף פארשטיין וואס איז די פשוט'ע פשט פון דעם, כ'בין נישט זיכער, על כל פנים ס'זענען געווען עפעס רפאים און אוג איז די לעצטע, און. די רפאים וואס איז געווען אזוי שווער כובש צו זיין יא בני עשו האבן אביסל כובש געווען עמון ומואב האבן כובש געווען על כל פנים א סארט די עיקר עמון ומואב איז האבן זיי כובש געווען דא און זיי האבן גענומען די פלאץ אזוי ווי ער זאגט האבן זיי געגעבן צו ראובן און גד די גאנצע ארץ הזאת דא ווי ער איז יעצט יא משה רבינו שטייט דאך יעצט אין עבר הירדן די ארץ האבן זיי געגעבן צו לראובני ולגדי און נאך א חלק האבן זיי געגעבן צו חצי שבט מנשה און ער האט צוטיילט פונקטליך יאיר בן מנשה האט גענומען פון ארגוב און דערנאך חוות יאיר מכיר האט באקומען גלעד און ראובני ולגדי האבן באקומען פון גלעד ביז נחל ארנון און ער ווייזט די גבולות פון די ירושה פון די אלע דריי ירושות ווייטער דאס איז אביסל אנדערש פון וואס אונז האבן געלערנט אין פרשת מטות וועגן גלעד און יאיר און און נובח וואס האבן כובש געווען דארף מען מעיין זיין פונקטליך און מיישב זיין די פרטים אז ס'זאל שטימען אבער על כל פנים דאס איז די מעשה וואס משה רבינו פארציילט דא און דא גייט ער ס'דא דריי בעת ההיא'ס דא וואס ער פירט דא אויס זעהט אויס די וויכטיגע זאך וואס משה רבינו וויל מ'זאל לערנען פון בעת ההיא ס'איז נישט געווען אזוי לאנג צוריק אבער אין יענע צייט די ערשטע זאך ואצו אתכם בעת ההיא האט דער אייבערשטער געוויזן הייסט ער האט צוגעזאגט פאר ראובן בני גד ובני ראובן אז די אייבערשטער גייט אים געבן די לאנד און זיי דארפן עובר זיין חלוצים און ענק זאלן בלייבן און לאזן די נשים אזוי מיט אלע די תנאים ווייל ס'שטייט נישט דא די גאנצע מעשה פון די תנאי באריכות און ווייטער דאס זעט אויס קלאר וויכטיג כדי צו ווייטער איז א סארט חיזוק מ'זאל נישט אזוי ווי משה רבינו חושד געווען קודם דארטן די בני גד ובני ראובן וואס האבן מורא זיי גייען נישט מורא האבן זיי גייען עובר זיין חלוצים און זיי גייען לאקן לאזן די נשים און די טף אזוי ווייטער אין די אין די ערי המבצר דא וואס זענען געבליבן אבער די אה, מען גייט גיין כובש ביז ביז די אידן גייען כובש זיין די ירדן. צווייטנס ואת יהושע צויתי בעת ההיא לאמר, זעסט דאך עיניך הרואות, דאס איז זייער א וויכטיגע לשון פון ספר דברים אסאך מאל, עיניך הרואות הייסט נישט פארציילט דער מעשה, זעסט דאך אליינס אז זיי האבן כובש געווען את אשר עשה ה' לשני המלכים האלה סיחון ועוג, דעם קענסטו לערנען, היקש כאילו יא, קען פארשטיין, אזוי גייט דער אייבערשטער טון פאר די אלע אנדערע מלכים, האב נישט מורא. און נאך א דריטע זאך דא. ענדיגט זיך פרשת דברים אבער עס איז בעצם די סוף פון די זעלבע דרשה ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר האב איך געבעטן צו די אייבערשטער אז פאר די זעלבע ריזען יא זייער אינטערעסאנט מען זעט דא קלאר אתה החלות להראות את עבדך האב דאך שוין געזען די ידך את גדלך ואת ידך החזקה אין אנדערע ווערטער האסט אונז געוויזן אז אונז האבן כובש געווען סיחון ועוג האסט שוין געוויזן בעט ער זאל מיך ממשיך זיין אזוי ווי ער זאגט דאך פאר די גאנצע צייט פאר די אידען געזען סיחון ועוג זאלן האבן חיזוק זאלן פון דעם האבן די מוט ממשיך צו זיין האט ער די זעלבע נקודה די זעלבע סברה האט ער געבעטן פון די אייבערשטער אבער ויתעבר ה' בי למענכם האט מען געזאגט ניין ס'גייט נישט אזוי שטייט נישט דא פארוואס יא די סיבה פארוואס האט ער שוין געזאגט פריער וועגן די חטא המרגלים אזוי שטייט משמע דא אין די פרשה ולא שמע אלי זאגט ניין, אבער קוק ארום, העסטו זען, עלה ראש הפסגה העסטו זען, ראה בעיניך כי לא תעבור, אבער וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו, דאס איז די מסקנת הדברים, הגם משה רבינו גייט נישט גיין, ווייל למענכם ווייל די פריערדיגע דור האט געזינדיגט, קען דאס קען דאס קען נישט זיין, ער גייט זען אבער ער גייט נישט גיין, אבער דארפסט געבן חיזוק פאר יהושע אז ער גייט יא עובר זיין פאר ינחיל את הארץ, און דא פירט זיך אויס ונשב בגיא דא, דא האלט מען לכאורה יעצט ונשב בגיא מול בית פעור, און די נעקסטע פרק גייט משה רבינו זיי געבן זייער הדרכה נישט צו גיין נאכן בעל פעור און די גאנצע ענין פון עבודת השם ווי מען גייט גיין אין ארץ ישראל. סאו דאס איז לכאורה דער סיום אויב ס'איז דא מ'קען צוטיילן די ספר, דא איז איין וויכטיגע פלאץ ווי מ'דארף סטאפן, דא האט משה רבינו געגעבן א לאנגע דרשה אזויווי א סורוועי פון דיבר אלינו בחורב ביז מול בית פעור און דא האלט מען דא איז ועתה יעצט איז שוין יעצט.